מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת ראש השנה, דף כ ז, עמוד ב'. לאמיר אנהייבן דף כ ז עמוד א', גאנץ אונטן ביי די משנה. זאגט די הייליגע משנה, שופר שנסדק. א מענטש האט א שופר וואס האט זיך צושפאלטן. ודבקו און יעצט גייט ער און קלעבט עס צוזאם, זאגט די משנה זאלסטו וויסן, פסול, דיין שופר איז פסול. ווי רש י זאגט שוין, דהוה ליה כשני שופרות, די מינוט וואס איך קלעב עס צוזאמען, ווערט עס אנגערעכנט ווי צוויי שופרות, די תורה זאגט אז בלאז מיט איין שופר אויף ראש השנה, נישט מיט צוויי שופרות, איז פארדעם, טאמער ס'איז נסדק און איך קלעב עס צוזאמען, זאלסטו וויסן ס'איז פסול. זאגט מיר די משנה נאך א פאל, דיבק שברי שופרות. א מענטש האט שטיקלעך פון אנדערע שופרות, און ער גייט דא מאכן א פאזל, ער קלעבט צוזאמען אלע שטיקלעך, און מיט דעם וויל ער גיין מאכן א פאזל. זאגט די משנה, זאלסטו וויסן, פסול, איז עס פסול. אדער קען איך זאגן פשוט, לא זו אף זו, דאס הייסט טאקע נישטא קיין גרויסע חידוש אין דעם, נאר וואס ער לייגט פשוט צו נאך א פאל. אדער ווי תוספות וויל שוין אויסברענגען, אז ניין. איך וואלט געהאט א צד צו זאגן ווען ס'איז נסדק, ער קלעבט עס נישט אזוי שטארק צוזאמען, ווייל למעשה ס'האט טאקע דא א גוטן שפאלט אין דעם, אבער נישט אויף אזוי ווייט אז ער מוז אכטונג געבן וואס ער טוט. מה שאין כן ווען ער גייט דא מאכן א פאזל, מאכט ער א פרישע שופר פון אנהייב, קומט דאך אויס ער מוז מאכן זיכער אז די גלו וואס ער לייגט דא אריין, אז דאס זאל זיך צוזאמהאלטן אויפן בעסטן אופן. אויב אזוי וואלט איך געמיינט דאס הייסט צוריק איין שופר, אויף דעם זאגט מיר די משנה ניין זאלסט וויסן ס'איז נישט אזוי. נאך א פאל זאגט מיר די משנה, ניקב וסתמו. וואס איז טאמער ס'האט פשוט געהאט א קליין לעכל און ער קלעבט עס צאם. ער האט פשוט אנגעשטאפט דעם לעכל. זאגט די משנה אזוי, אם מעכב את התקיעה פסול. אויב יעצט, נאכדעם וואס ער קלעבט איין דעם שטיקל, ער פילט אן יענעם לאך, דעם תקיעה, דעם סאונד פון דעם שופר איז נישט די זעלבע זאך. ס'איז אנדערש ווי עס איז געווען פריער. דעמאלס זאלסטו וויסן איז עס פסול, ווייל דאס הייסט נישט שופר אחד, עס איז א נייע שופר, עס האט א נייע קול, הייסט עס א נייע שופר. ואם לאו, כשר. אבער אויב די קול איז געבליבן די זעלבע, עס האט זיך גארנישט געטוישט, דאס הייסט די סאונד נאך אלץ די זעלבע זאך, דעמאלס זאלסטו וויסן איז עס א כשר'ע שופר. זאגט די משנה נאך א פאל, התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות, איינער וואס בלאזט אריין אין א בור, אדער א דות איז אין ענגליש א סיסטערן, או לתוך הטיפס, הפיטס אדער ער בלאזט אריין אין א פאס, זאגט ער אזוי, אם קול שופר שמע יצא, אויב ווען דו הערסט דעם שופר, הערסטו טאקע דעם קול פון דעם שופר, דעמאלס זאלסטו וויסן האסטו יוצא געווען, ואם קול הברה שמע לא יצא, אבער טאמער דו הערסט די גאנצע וואס דו הערסט איז נאר דעם עקאו דערפון, דעמאלס זאלסטו וויסן לא יצא האסט נישט יוצא געווען. פארוואס ווען איך הער דעם שופר, מוז איך הערן דעם שופר אליינס? אז איך הער א צווייטע זאך, איך הער דעם עקא פונעם שופר, איז דאס נישט דעם שופר, און אויב אזוי לא יצא האסט נישט יוצא געווען. וכן מי שהיה עובר אחורי בית הכנסת, איינער וואס גייט פון אונטער א בית הכנסת, או שהיה ביתו סמוך לבית הכנסת, און פון זיך אין שטוב קען ער הערן ווי מען ליינט אין בית המדרש, ווי די משנה זאגט יעצט שמע קול שופר, זי הערט דעם קול שופר, או קול מגילה, אם כיוון ליבו, יצא. אויב האט ער מכוון געווען ער וויל דא יוצא זיין די מצוה דעמאלס האסטו יוצא געווען, ואם לאו, לא יצא. אבער טאמער בכלל האט נישט אינזין געהאט, נאר פשוט ער האט עס געהערט און שפעטער טראכט ער ווייסט וואס, לאמיר מיט דעם האבן יוצא געווען די מצוה, אויף דעם זאלסטו וויסן לא יצא. זאגט מיר די משנה אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. אפילו איינער האט יא אינזין געהאט איינער האט נישט אינזין געהאט, די מציאות איז איך מוז אינזין האבן ווי ס'זעהט אויס דערווייל פון די משנה, און פארדעם, איך האב דא צוויי מענטשן, איינער האט יא יוצא געווען, איינער האט נישט יוצא געווען. איי ס'טענה אז יעדער איינער האט דאך געהערט? נאר די תירוץ איז פשוט, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו. זאגט די הייליגע גמרא, תנו רבנן, ארוך וקצר, די גמרא גייט אונז ברענגען אפאר ברייתות וואס גייען דא זאגן אפאר הלכות וואס איז וואס בנוגע צו אונזער משנה, און די ערשטע הלכה איז, ארוך וקצרו, ער האט דא א לאנגע שופר, ער וויל עס קערצער מאכן, קען ער שניידן זיין שופר? זאגט מיר די גמרא, יא, כשר, ס'איז א כשר'ע שופר. נאך א פאל, גרדו והעמידו על גלדו, כשר, די זעלבע זאך איז אויך איך האב א שופר, איך שייל אפ, איך מאך עס דינער, און אפילו אויף אזוי ווייט ווי העמידו על גלדו ס'איז ממש נאר געבליבן איין לעיער דארטן, כשר איז א כשר'ע שופר. ציפהו זהב, אויב האט ער עס ארומגענומען מיט גאלד, איז במקום הנחת פה, אויב מאכט ער דאס במקום, אין פלאץ ווי ער בלאזט, דעמאלסט איז עס פסול, שלא במקום הנחת פה, דעמאלסט איז עס כשר. פארוואס? ווייל אויב מאך איך עס במקום הנחת פה, איז דאס א חציצה, איך דארף דאך בלאזן מיטן שופר נישט מיטן גאלד, און פאר דעם זאלסטו וויסן איז עס פסול, אבער טאמער שלא במקום הנחת פה דעמאלסט איז עס כשר. ציפהו זהב מבפנים, אויב שמירט ער עס איין מיט גאלד פון אינעווייניג, פסול. פארוואס? ווייל ווען איך הער דעם שופר, דארף איך הערן דעם שופר, נישט דעם גאלד. מבחוץ, אויב איך מאך עס פון דערויסן ווענדט זיך. אם נשתנה קולו מכמות שהיה פסול. אויב טוישט זיך דער קול, פון דעם וואס איך לייג יעצט ארויף האט זיך געטוישט דעם קול, דעמאלס זאלסטו וויסן פסול. ואם לאו, כשר. אבער אויב די קול איז געבליבן די זעלבע זאך, עס האט זיך גארנישט געטוישט, דעמאלס איז עס כשר. פארוואס? ווייל דאס וואס איך לייג ארויף טוישט גארנישט, הייסט עס נישט קיין פרישע שופר, הייסט עס נישט א נייע שופר, ס'איז איין שופר, און פאר דעם האב איך יוצא געווען די מצוה. נאך א פאל זאגט מיר די ברייתא, ניקב וסתמו, ס'האט געהאט א לאך און ער שטאפט עס אן, אם מעכב את התקיעה, אויב נאכדעם וואס ער פאררעכט עס, איז די תקיעה, די סאונד פון דעם נישט די זעלבע זאך, דעמאלס איז עס פסול, ואם לאו, כשר, אבער אויב די סאונד איז די זעלבע זאך, דאס הייסט ס'האט זיך גארנישט געטוישט, זיין ארגינעלע שופר, זיין ערשטע שופר איז נאך אלץ דא, דו זעסט דאך די קול איז די זעלבע, דעמאלס זאלסטו וויסן כשר איז עס כשר. נאך איין דין, נתן שופר בתוך שופר, דאס איז א מענטש האט א גרויסע שופר, לייגט ער אריין אין דעם לייגט ער אריין נאך א שופר, איז יעצט אם קול פנימי שמע יצא, אויב הערסטו נאר דעם קול פונעם אינעווייניגסטן שופר, דאס הייסט דו בלאזט, און דו בלאזט בעצם מיטן אינעווייניגסטן שופר, נאר דער שופר איז ארומגענומען פונדערויסן מיט נאך א שופר, דעמאלס האסטו יוצא געווען. אבער ואם קול חיצון שמע, לא יצא. אבער אויב הערסטו דעם שופר, דעם אינדערויסנדיגער שופר, יעצט אינעווייניג אין דעם אינדערויסנדיגער שופר איז דאך דא נאך א שופר, קומט אויס אז בעצם מיין קול גייט אדורך נאך א שופר, נישט פון אינעווייניג, נאר פון אינדערויסן רירט עס אן כלומרשט, די סאונד, די קול רירט אן דעם אינעווייניגסטן שופר, האלט איז דאך דא א שטיקל חציצה. און פאר דעם זאלסטו וויסן לא יצא האסטו נישט יוצא געווען. די גמרא גייט אונז ברענגען נאך א ברייתא, וואס די ברייתא האט פיר דינים, וואס גייט אויך אויפן זעלבן מהלך. תנו רבנן, גרדו בין מבפנים בין מבחוץ כשר, אויב שיילט עס אפ, סיי ער שיילט פון דרויסן, אדער ניין ער שיילט פון אינעווייניג, כשר איז עס כשר. און נישט נאר דאס, גרדו והעמידו על גלדו, ער שיילט אפ אזוי אסאך, אז עס איז ממש געווארן א דינע זאך, ממש עס פעלט א האר ביז דעם ס'האט שוין א לאך, דעמאלטס נאכאלץ כשר איז עס כשר. נאך א דין, הניח שופר בתוך שופר, לייגסט אריין איין שופר אריין אינעם צווייטן, אם קול פנימי שמע, אויב הערט ער נאר דעם קול פונעם אינעווייניגסטן שופר יצא, ואם קול חיצון שמע, אויב אבער איך הער דעם קול פון אינדרויסן, אזוי האב איך שוין פריער געשמועסט, וויבאלד ס'איז דאך דא אינעווייניג נאך א שופר, גייט יעצט זיין קול, רירט אן דעם אינעווייניגסטן שופר. און פאר דעם זאלסטו וויסן, לא יצא האסטו נישט יוצא געווען. נאך א דין זאגט די ברייתא, הפכו ותקע בו, לא יצא. אויב האסטו אויסגעדרייט דעם שופר, און שפעטער האסטו געבלאזן, זאלסטו וויסן לא יצא. אמר רב פפא, זאגט רב פפא, וואס מיינט דאס? וואס פאר סארט אויסדרייען רעדט מען דא? זאגט ער אזוי, זאגט רב פפא, לא תימא דהפכיה ככתונא. מען רעדט נישט דא אז האסט אויסגעדרייט אינסייד אוט, ווייל דאס איז אוודאי אויף דעם נישטא וואס צו רעדן, זאלסטו וויסן אזא שופר איז אוודאי און אוודאי פסול. נאר וואס אלא שהרחיב את הקצר וקיצר את הרחב, וואס ער האט געטון איז, די ברייטע חלק פון אויבן האט ער געמאכט שמאל, די שמאלע חלק פון אונטן האט ער געמאכט ברייט, אויף דעם זאגט ער זאלסטו וויסן ס'איז פסול. מאי טעמא? כדרב מתנה, די סיבה איז ווייל מען האלט אזוי ווי רב מתנה, דאמר רב מתנה, ועברתו, די תורה זאגט אונז והעברת שופר תרועה. וואס מיינט דאס? זאגט ער אזוי, דרך העברתו בעינן, ווען איך האב א שופר, מוז איך בלאזן דערמיט די וועג וואס איז נארמאל וואס ס'וואקסט אויפן בהמה. איז ווען איך גיי ארום שפילן, איז אויסדרייען פון אינעווייניג אויף ארויס, אוודאי אויף דעם נישטא וואס צו רעדן, דאס מאן דכר שמיה, דאס איז זיכער נישט א זאך וואס איז געווען אויפן בהמה אזוי. נאר דא וואס ער טוישט פשוט די לעכער, מאכט די אויבערשטע מאכט ער קלענער, די אונטערשטע מאכט ער ברייטער, וואלט איך געמיינט אקעי דאס איז נאך אלס למעשה דעם זעלבן שופר, און אויב אזוי קען איך אפשר בלאזן דערמיט. אויף דעם זאג איך דיר ניין והעברת דיין שופר מוז בלייבן די וועג וואס איז געווען אויפן בהמה, די חלק וואס איז ברייט דארף בלייבן ברייט, די שמאלע חלק דאס דארף בלייבן שמאל, און פאר דעם זאלסטו וויסן אז עס איז פסול. איז געשטאנען אין די משנה דיבק שברי שופרות פסול. אויב וואס ער טוט איז אזוי ווי א פאזל, ער לייגט צוזאמען שטיקלעך פון א שופר, מיט דעם מאכט ער א שופר, זאלסטו וויסן איז דאס פסול. זאגט די גמרא, איך וועל דיר ברענגען אפאר ברייתות, וואס די ברייתא זאגט מיר ווייטער הלכות וואס זענען רילעיטן צו דעם. תני רבנן, הוסיף עליו כל שהוא, וואס איז א מענטש האט א שופר, עס איז אים צו קליין, ער וויל מאכן אביסל א לענגערע שופר, איז הוסיף עליו לייגט ער צו דערצו, זאגט אזוי, בין במינו, בין שלא במינו, פסול. דארפסטו וויסן צולייגן, נישט חילוק פון וועלכע סארט דו לייגסט עס צו, סיי עס איז במינו, סיי עס איז לא במינו, זאלסטו וויסן אז עס איז פסול. ניקב וסתמו, אויב ס'האט פשוט געהאט א קליין לעכל, און יעצט דו גייסט עס אנשטאפן, און ווי רש"י זאגט אפילו די קול בלייבט די זעלבע, איז ביז אהער האבן געזאגט, לכאורה איז דאס אקעי, ווילאנג די קול טוישט זיך נישט, דעמאלס אז דו שטאפסט אן א לעכל הייסט עס ווייטער איין שופר און ס'איז אקעי. אויף דעם זאגט מיר די ברייתא ניין זאלסטו וויסן ס'איז א מחלוקת א מחלוקת תנא קמא מיט רבי נתן און ער זאגט אזוי ניקב וסתמו זאגט תנא קמא בין במינו בין שלא במינו פסול זאלסטו וויסן ס'איז א פסול'ע שופר ווען דו קומסט און דו דארפסט עס צושטאפן זאלסטו וויסן אפילו די קול איז געבליבן די זעלבע. ס'האט זיך גארנישט געטוישט. זאלסטו וויסן אזא שופר איז א פסל'ע שופר, און איך קריג זיך מיט די משנה, און איך קריג זיך וואס מ'האט פריער געלערנט. איך האלט א שופר וואס מ'דארף אנשטאפן הייסט עס שוין צוויי שופרות, און אויב אזוי זאלסטו וויסן ס'איז א פסל'ע שופר. רבי נתן אומר, רבי נתן זאגט, איך האלט אנדערש, אזוי ווי די משנה האט פריער געזאגט, במינו כשר, אויב די סאונד, די קול האט זיך נישט געטוישט, און זאלסטו וויסן דעמאלס במינו איז עס כשר, שלא במינו, אויב ס'איז שלא במינו, האסט גענומען א צווייטע זאך מיט דעם פילסט עס אן, דעמאלס זאלסטו וויסן איז עס פסול. אויף דעם זאגט די גמרא אזוי. דאס הייסט, רבי נתן דו האלטסט בעצם אזוי ווי די משנה, און בעצם דאס דאס איז הו הא, אז וואס אז ווילאנג ס'איז א זאך וואס איז במינו, קען איך גיין אנשטאפן דאס ווייטער נאכמאל ווי רש"י האט שוין געזאגט, די קול איז געבליבן די זעלבע קול, די שאלה איז נאר קען איך אנשטאפן צו נישט, זאגט תנא קמא ניין, דו קענסט נישט אנשטאפן א לאך, די מינוט ס'האט א לאך און דו מוזט עס אנשטאפן, קומט אויס יעצט אז דו האסט צוויי שופרות און פאר דעם איז עס פסול. זאגט רבי נתן ניין, איך האלט ס'איז א כשר'ע, נאר וואס דו מוזט נוצן מינו כדי אנצושטאפן דעם לאך. און אויף דעם זאגט די גמרא במינו כשר, אויף דעם זאגט אמר רבי יוחנן, זאגט רבי יוחנן, והוא שנשתייר רובו. דאס הייסט אז דו האסט געהאט א לאך וואס דו פילסט דא אן, מוז איך האבן רוב פונעם שופר דארף זיין בעצם אקעי, איך האב א לעכל וואס איז א מיעוט, דאס מעג איך אנפילן. און אויף דעם זאגט די גמרא מכלל דשלא במינו, אז דו נוצט א פרעמדע זאך, דעמאלטס אף על פי שנשתייר רובו פסול, אפילו דו האסט רוב שופר, נוצן א פרעמדע זאך אויף אנצושטאפן א לאך דאס טויג נישט און דאס גייט נישט, דאס איז פסול. איכא דמתני לה אסיפא, איז דא אנדערע וואס זאגן אז רבי יוחנן וואס איז מסביר שיטת רבי נתן, דאס גייט אויפן סיפא, און ער זאגט אזוי, דאס וואס דו האסט יעצט געזאגט אז שלא במינו פסול, דאס וואס רבי נתן זאגט אז איך האב שלא במינו און איך גיי צושטאפן מיין לאך זאלסטו וויסן איז עס פסול, אויף דעם אמר רבי יוחנן והוא שנפחת רובו, דאס זאלסטו וויסן דאס איז דווקא אויב רוב פון דעם איז איז נישט דא, די שופר רוב איז נישט דא, דעמאלס אז איך נוץ א פרעמדע זאך, דעמאלס טויג נישט. אה, דו האסט א קליין לעכל און דו נוצט עפעס א פרעמדע זאך, איז רבי יוחנן מסביר דאס האלט רבי נתן דאס מעגסטו יא טון. ווען זאגט רבי נתן אז דו קענסט נישט נוצן א פרעמדע זאך, דאס איז נאר אז ס'פעלט דיך רוב, רוב גייט מיט א פרעמדע זאך דאס טויג נישט, אבער א מיעוט מיט א פרעמדע זאך דאס קענסטו יא נוצן. און מכלל. וואס דו קענסט אבער אויסלערנען פון דעם איז דבמינו אף על פי שנפחת רובו כשר. פארקערט אבער במינו אז דאס פון זיין סארט וועט האלטן די איכא דאמרי ניין, אפילו רוב פעלט דיך, אפילו דיין לאך איז אזוי גרויס, ווילאנג ס'איז מינו, דעמאלטס ביסטו אקעי. האבן מיר דא צוויי שיטות אין ר' יוחנן ווי אזוי טייטש איך אויס שיטת ר' נתן. און דאס זאגט די גמרא יעצט. איז האבן מיר דא די איכא דאמרי און האבן די ערשטע מאן דאמר אזוי האבן מיר פריער מסביר געווען. זאגט די ברייתא נאך א דין, ציפהו זהב מבפנים, ער נעמט זיין שופר און פון אינעווייניג פילט עס אן מיט גאלד, אויף דעם זאלסטו וויסן פסול איז עס פסול, פארוואס ווייל ווען איך בלאז מוז איך דאך בלאזן מיט א שופר נישט מיט גאלד ובחוץ, זאלסטו וויסן אז דו מאכסט עס פון דרויסן ווענדט זיך אויכעט אם נשתנה קולו מכמו שהיה פסול, אויב די גאנצע קול האט זיך משתנה געווען ס'איז נישט מער דעם זעלבן שופר דעמאלסט איז עס פסול, ואם לאו כשר אבער אויב די קול האט זיך נישט געטוישט. און אינדרויסן האסט געלייגט גאלד, דעמאלס זאלסטו וויסן איז עס כשר. קומט די ברייתא מיט נאך א דין, נסדק לאורכו, וואס איז אויב די גאנצע לענג, די גאנצע לענג איז דא דארטן א שפאלט, אויף דעם זאגט מיר די ברייתא זאלסטו וויסן עס איז פסול. לרוחבו, אויב עס איז אויפן ברייט, דאס הייסט ארום און ארום איז דא א צובראכענע חלק, א צושפאלטענע חלק, עס איז נאך אלץ באהאפטן, אבער למעשה עס פעלט דארטן, עס איז למעשה לרוחבו. אם נשתייר בו שיעור תקיעה, זאגט מיר א שיינע חידוש, אויב ס'איז נשתייר בו שיעור תקיעה, דאס הייסט, כ'האב נאך א שיעור אויף דעם, דעמאלס איז עס כשר, ואם לאו, פסול. דאס הייסט אויב ארום און ארום איז דא נסדק, ווענדט זיך וויפיל איז מיר געבליבן אונטער דעם שפאלט, וויפיל פונעם שופר האב איך נאך. אויף דעם פרעגט די גמרא, וואס הייסט, דו האסט מיר געזאגט אז איך האב נאך א שיעור שופר, וואס מיינט שיעור שופר? אויף דעם פרעגט די גמרא, וכמה שיעור שופר? זאגט די גמרא, פירש רב שמעון גמליאל, כדי שיאחזנו בידו, ויראה לכאן ולכאן, וואס ער דארף טון, ער מוז עס האלטן אין די האנט, און פון אונטן און פון אויבן דארף ער נאך ארויסשטעקן דעם שופר, אז איך האב נאך לכאן ולכאן, איך האב נאך א חלק פונעם שופר שטעקט ארויס, איז אויבן אז ס'איז נסדק, אז ארום און ארום איז צובראכן, נו. גייט מיך נישט אן, נאכאלץ איז די שופר א כשר'ע שופר. זאגט די ברייתא נאך א דין, היה קולו דק, אויב ס'איז געווען א דינע קול, או עבה, או צרור אדער א אויסגעטריקענט קול, כשר איז עס כשר, שכל הקולות כשרים בשופר, יעדע שופר, גייט מיך נישט אן די קול וויאזוי ס'סאונד, יעדע קול פאר שופר דאס איז אקעי צו נוצן פארן שופר. זאגט די גמרא, שלחו ליה לאבוה דשמואל, קדחו ותקע בו יצא, אויב האט מען געמאכט א לאך אינעם שופר און מ'האט געבלאזן דערמיט, דעמאלטס ביסטו יוצא. אויף דעם פרעגט די גמרא פשיטא, כולהו נמי מיקדח קדחו להו, יעדע שופר מוז איך דאך מאכן א לאך פון אונטן איך זאל קענען בלאזן, וואס קומסטו מיר דא זאגן א מורא'דיגע חידוש זאלסטו וויסן איך מאך א לאך אינעווייניג זאלסטו וויסן ס'כשר. אמר רב אשי, זאגט רב אשי, שקדחו בזכרותו, ניין, אזוי האבן שוין פריער דערמאנט אמאל, אז יעדע שופר בעצם איז אנגעפילט פון אינעווייניג מיט א הארן, און פון אינדרויסן, א ביין, אינדרויסן איז דא דעם הארן וואס אונז קענען מיר, וואס איז אונזער שופר, אבער בעצם איז דא אינעווייניג א ביין, וואס דאס נעם איך ארויס פון דעם שופר אליינס. נישט וואס איך מוז עס ארויס שלעפן, איך דארף עס ארויס דרילען, איך דארף עס באארבעטן, נאר אטאמאטיש איז די בריאה געמאכט געווארן, די אייבערשטער האט געמאכט כאילו אז עס זאלן זיין צוויי שטיקלעך איינס אינעם צווייטן, און איך קען לייכטערהייט ארויסשלעפן דעם גאנצן ביין, בלייב איך מיט א ליידיגע שופר, און דעמאלטס מוז איך מאכן א לאך. דא האט מאכט ער אנדערשט. דער וואס ער גייט, ער שניידט אפ דעם גאנצן שופר מיטן ביין, און ער לאזט דעם ביין אינעווייניג אין דעם שופר. און יעצט דורך דעם מאכט ער א גאנצע לאך, און יעצט בלאזט ער אזוי. דא איז די חידוש צו זאגן זאלסטו וויסן עס איז א כשר'ע שופר. מהו דתימא מין במינו חוצץ, ווייל איך וואלט געהאט א צד צו זאגן, ס'איז מין במינו און ס'איז חוצץ, ווייל למעשה מיין שופר איז נישט ליידיג, כ'האב אינעווייניג געלאזט א חלק, אויב אזוי זאלסטו וויסן איז א פסול'יג שופר, אויף דעם קא משמע לן זאלסטו וויסן אז מין במינו אינו חוצץ, און ווי לאנג למעשה דו האסט דא א כשר'ע שופר, און למעשה דאס איז דאך א חלק פונעם שופר, אויב אזוי דו מאכסט א לאך אדורך און אדורך, מ'קען בלאזן אזוי, זאלסטו וויסן די שופר א כשר'ע שופר. געשטאנען די משנה התוקע לתוך הבור או לתוך הדות. אמר רב הונא לא שנו אלא לאותן העומדין על שפת הבור. זאלסטו וויסן, די וואס שטייען על שפת הבור, פאר זיי איז עס אקעי. אבל אותן העומדין בבור, יצאו, די וואס שטייען אינעם בור אינעווייניג, זיי דארפן נישט אכטונג געבן האב איך געהערט די קול שופר, האב איך געהערט דעם עקאו, דאס איז נאר געזאגט פאר די וואס שטייען אינדרויסן. דער וואס שטייט אינעם בור אינעווייניג, ער הערט אייביג נאר דעם קול השופר, און ער דארף נישט אכטונג געבן אויף דעם. גמרא תניא נמי הכי, איך האב טאקע א ברייתא, וואס די ברייתא זאגט אונז התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות, יצא ביסטו יוצא. פארוואס? ווייל די ברייתא האט פארשטאנען, אינעווייניג הער איך זיכער דעם קול אליינס, פונדרויסן דארף איך אכטונג געבן. אויף דעם פרעגט די גמרא והתנן אונז האבן געלערנט אין אונזערע משנה לא יצא אלא לאו שמע מינה כדרב הונא שמע מינה ס'ווענדט זיך פאר וועם די משנה רעדט פון דעם וואס איז אינדרויסן ער דארף אכטונג געבן האסטו געהערט דעם קול האסטו געהערט דעם עכא דער איז פון אינעווייניג ער הערט זיכער נאר דעם קול פון דעם שופר איכא דרמי להו מירמא ס'דא אנדערע וואס מאכן דאס כאילו און פרעגן עס אין א קשיא תנן אונז האבן געלערנט אין א ברייתא התוקע לתוך הבור לתוך הדות לא יצא די ברייתא וואס מ'האט יעצט פריער געברענגט, שטייט דאך אין די ברייתא קלאר אז לא יצא, והתניא אויף דעם פרעגט א קשיא, כ'האב דאך א ברייתא וואס זאגט אונז יצא, אונזערע משנה זאגט אזוי, און דא האב איך א ברייתא וואס זאגט פארקערט, אויף דעם אמר רב הונא לא קשיא, כאן לאותן העומדין על שפת הבור, כאן לאותן העומדין בבור, דער וואס שטייט אויפן שפת הבור, ער דארף אכטונג געבן, אויף דעם זאגט אונז די משנה, אויף דעם. וואס שטייט אינעם בור, ער הערט זיכער נאר דעם קול השופר, איז ער דארף נישט גיין קלערן וואס האב איך געקלערט, ווייל דו שטייסט אינעווייניג, הערסט אוודאי דעם קול השופר. איז ער יוצא!